צופרידענע און צעשמייכלטע. די לערערין האָט ווי אַלע מאָל אַ זאָג געטאָן מיט אַ קלינגעוודיקער און וואַרעמער שטים, גוט מאָרגן, קינדער! די קינדער האָבן איר ווי אַלע מאָל אָפּגעענטפערט מיט אַ פרייליכן כאָר, גוט מאָרגן, לערערין! נאָר דאָס לעצטע וואָרט נישט פאַרענדיקט. זיי האָבן זיך געכאַפּט, אַז אמת, דער לערערינס פּנים איז טאַקע פרייליך, אָבער די שטענדיקע פרייליכע פינקעלעך אין אירע אויגן זענען היינט עפּעס נישטאָ. עס מוז עפּעס זיין. איצט איז די פֿריילעכקייט פֿון איר פּנים פֿאַרשוווּנדן. זעצט זיך, קינדער, האָט די לערערין אַ זאָג געטאָן און גענומען אויסרופֿן זייערע נעמען און פֿאַמיליע-נעמען פֿון שול-זשורנאַל לויט דער ריי. רבֿקהלע רובין, האָט זיך די לערערין שוין דערנענטערט צום סוף. דאָ. שלעמקע שרײַער, און די לערערין האָט פֿאַרמאַכט דעם זשורנאַל. דאָ. און פֿאַר וואָס האָט די לערערין נישט אויסגערופֿן שׂרהלע שטילערמאַן? האט רבקה'לע געפרעגט פאר'חידוש'ט וואס דער גאנצער קלאס האט געוואלט פרעגן, און זי האט אויסגעפירט אביסל בייזוויליג ווי זי וואלט שרה'לען פאר'מסר'ט, זי פעלט גראד. איך ווייס אז שרה'לע פעלט, האט די לערערין געענטפערט אומעטיקליך, ס'איז געווען א טעלעפאן פון איר היים, זי איז קראנק געווארן אויף טיפוס, און מ'האט זי גענומען אין שפיטאל. אין קלאס איז געווארן אזוי שטיל, מיט אזא געדיכטער שטילקייט, אז ס'איז אזש ענג געווארן. די לערערין האט נישט אוועקגענומען דעם בליק פון די קינדער'ס פענעמער. זי האט מיט אים געפארשט וואס פאר אן איינדרוק ס'האט אויף זיי געמאכט די חבר'טעס קראנק ווערן. אויף די קינדער'ס פענעמער איז געהאנגען א בשותפות'דיגער אומעט, ווי א נעפל. בלויז די אויגן זענען נישט ביי אלע געווען אלץ איינס. ביי אייניקע זענען זיי געשטאנען ווי פארגליווערט פון עגמת נפש, ביי אנדערע ארומגעבלאנדזשעט ווי זיי וואלטן געזוכט הילף פאר דער קראנקער חבר'טע, ביי אייניקע אראפגעלאזט ווי פארשולדיגט וואס שרה'לע איז קראנק געווארן. די לערערין איז אין הארץ צופרידן געווען וואס די קינדער נעמען זיך אזוי איבער מיט שרה'לע'ס קראנק ווערן, און איר פארשוואונדענע פרייליכקייט האט זיך ווידער באוויזן אויף איר יונג פנים. און דו, רבקה'לע, ביסט גאר רויט געווארן? האט זי אנגעשטעלט איר פארשנדיקן בליק אויף איר. ס'איז טאקע ניט שיין צו טראכטן שלעכטס וועגן א חבר'טע, וואס איז פאר דער גאנצער צייט דאס ערשטע מאל אין שול נישט געקומען. אז שׂרה'לע וועט געזונט ווערן, וועסטו זי דארפן איבערבעטן. אין דעם מאמענט האט די לערערין באמערקט מיט פארוואונדערונג, אז אויך שלעמקע שרייער, שׂרה'לע'ס בעסטער חבר, איז רויט געווארן. פארוואס? זי האט חשק געהאט עס אים איבערפרעגן, אבער די לעקציע ווארט און די צייט שטייט נישט. נו קינדער האט זי א זאג געטאן, מיר הייבן אן. און די לעקציע האט זיך אנגעהויבן און איז אוועק מיט איר געווענליכן גאנג גלייך ווי אין קלאס וואלט גארנישט געפעלט קיין שילערן וואס איז קראנק און ליגט אין שפיטאל, גלייך ווי קיינער טראכט שוין גארניט וועגן איר. אַזױ האָט זיך אױסגעדאַכט. אין דער אמתן אָבער איז חוץ דער לערערן נאָך אײנער, װאָס די קראַנקע שׂרהלע איז אים נישט אַרױס פֿון זינען, טאַקע שלעמקע שרײַער. אין משך פֿון דער לעקציע איז ער נישט אײן מאָל נאָך רױט געװאָרן, כאָטש קײנער האָט אים נישט פֿאַרשעמט. די קראַנק געװאָרענע שׂרהלע שטילערמאַן האָט דער קלאַס גערופֿן שאַשאַ, לױט די ערשטע אותיות פֿון איר נאָמען און פֿאַמיליע-נאָמען און לױט איר שטיל האַלטן זיך. ס'איז געווען זייער א פעאיגע שילערן, א פאראויסגייערן אין דער לערע, דער שטאלץ פונעם דריטן קלאס. אבער ס'איז נישט געווען די איינציגע. שלעמקע שרייער, א פרייליכער און תמיד שטיפערישער אינגל, איז אויך געווען זייער א פעאיגער און אויך א פאראויסגייער אין דער לערע, דער צווייטער שטאלץ פון דריטן קלאס. אים האט דער קלאס גערופן שאשא דער שרייער. שׂרה'לע שטילערמאן און שלעמקע שרייער שאשא און שאשא דער שרייער זענען גלייך פון אנהייב שול-יאר געגאנגען אין א פארמעסט ווער וועמען ס'וועט איבעריאגן. די פארמעסטלער האבן צווישן זיך געלעבט אין חבר'שאפט און פריינטשאפט, האבן זיך תמיד געהאלטן צוזאמען. שלעמקע פלעגט זיך איינשטעלן פאר שרה'לען אויב עמיצער האט זיך האט זי פארטשעפעט. זיי פלעגן אפט גיין א שטיק וועג צוזאמען אהיים, נאר אין זייער פארמעסט זענען זיי געווען פארביסן ווי זיי וואלטן זיך חלילה געווען די גרעסטע שונאים. יעדער איינער איז איינגעשפארט אז ער מוז איבעריאגן, אז ער מוז געווינען דעם פארמעסט. איז אט ווען שלעמקע האט דערהערט פון דער לערערין אז שרה'לע איז קראנק געווארן, איז זיין ערשטער געדאנק געווען, נו, ערשט וועט זי מיך שוין ניט איבעריאגן. כאטש איינצייטיק איז זיין ערשטער געפיל געווען, אוי, א שאד, אזא גוטע חבר'טע, שאשא, און ער איז געווארן, שלעמקע, ווי צומישט. ווי זיין נישט פיינער געדאנק וואלט זיך אין אים געשטויסן מיט זיין שיין געפיל, און אז די לערערין האט פירגעהאלטן רבקה'לע רובין פארוואס זי האט שלעכט געטראכט וועגן שרה'לען, האט ער זיך שטארק פארשעמט פאר זיין ערשטן ניט פיינעם געדאנק, נו, ערשט וועט זי מיר שוין נישט איבעריאגן, און איז רויט געווארן.

ווען ס'פלעגט אמאל ווערן א צו שטארקער טומל אין קלאס, און עמיצער האט אים גענומען איינשטילן מיט א שטילער שא, האבן זיך אלע קינדער גלייך דערמאנט אין דער קראנקער שאשא. די קינדער פלעגן אפט רעדן צווישן זיך וועגן שרה'לען און זי באדויערט. זיי האבן זיך דערוואוסט פון דער לערערין שאפירא אין וועלכן שפיטאל זי ליגט. אייניקע וואלטן גערן געגאנגען צו איר זי מבקר חולה זיין, דערציילן איר וואס אין קלאס קומט פאר, אבער וואס קומט ארויס? אז צו אזעלכע קראנקע לאזט מען אפילו נישט צו. אזוי האט זיי פארזיכערט די לערערין. אזוי האט זיי אויך איינמאל געזאגט אויף זיכער שאשא דער שרייער שלעמקע. אקוראט ווי ער וואלט דארט אליין געווען און מען האט אים נישט אריינגעלאזט, האט עמיצער געלאכט פון אים. די קינדער איז גארנישט איינגעפאלן אז אזוי איז עס טאקע געווען.

דאָס איז שטרענג, שטרענג פֿאַרבאָטן, ייִנגל! ערשט אַז שלעמקע האָט גענומען זיך פּאַמעלעך אַוועקרוקן פֿון אים, האָט ער צו אים אַ שמייכל געטאָן, אַז דײַן שוועסטערל וועט געזונט ווערן, וועט זי אַליין קומען צו דיר זאָגן וואָס זי מאַכט. אויף שׂרהלע שטילערמאַנס אָרט איז נאָך אַלץ שאַ און שאַ, האָט איר באַנק-שכן געזאָגט מיט אַן אומעטיקן טאָן. ווידער איז אַוועק אַ וואָך נאָך אַ וואָך, שוין צוויי חדשים זינט שׂרהלע פֿעלט אין קלאַס. ווי איינמאל אינדערפרי איז די לערערין שפירא אריינגעקומען אין קלאס מיט א פנים פרייליכער ווי אלעמאל, און א זאג געטאן מיט איר קלינגעוודיגער שטים, גוט מארגן קינדער! ווי אלעמאל האבן די קינדער שטייענדיג גלייך ווי ווירעס געענטפערט מיט א צעשמייכלטן און פרייליכן כאר, גוט מארגן לערערין! אין דער לערערינס אויגן האבן זיך דאס מאל שטארקער ווי אלעמאל געלויכטן די פרייליכע פינקעלעך, און זי האט פאמעליך גענומען עפענען דעם שול-זשורנאל. די לערערין איז היינט גוט געשטימט האט אויסגערופן רבקה'לע רובין, די לערערין האט אוודאי גוטע נייעס. ריכטיג רבקה'לע, האט די לערערין פרייליך באשטעטיגט, אסאך גוטע נייעס. יא, שרה'לע שטילערמאן איז שוין אויסגעשריבן פון שפיטאל, מארגן איבערמארגן וועט זי שוין מסתם קומען אין שול. די קינדער האבן זיך דערפרייט, זיי האבן געוואלט אנהייבן רעדן וועגן דער דאזיגער פרייליכער ידיעה, נאר די לערערין האט זיי איינגעשטילט און גענומען אויסרופן זייערע נעמען און פאמיליע נעמען פון זשורנאל ארויס. אלע זענען דא. נאר זי האט נאכנישט באוויזן צו פארמאכן דעם זשורנאל ווי ס'האט זיך דערהערט א קלאפ אין טיר. אויף דער לערערינ'ס ביטע האט זיך די טיר געעפנט און אויף דער שוועל איז געבליבן שטיין מיט א שטילן גוט מארגן א מיידעלע מיט אן אפגעשוירן קעפל, ווי א יינגל, מיט א בלאס צעשמייכלט פענעמל און שווארצע גליענדיגע אויגן, אויפן ערשטן אויגנבליק א פרעמד מיידעלע, אבער אלע האבן זי גלייך דערקענט. אוי, ס'איז דאך אונזער שאשא! נאכן דאזיגן שאשא האט אין קלאס אויפגעהילט א פרייליך פאטשעריי פון קינדערישע הענט, שרה'לע איז פון גערירטקייט געשטאנען ווי צוגעשמידט צו דער שוועל. קום אריין, שרה'לע, האָט די לערערין אַ רוף געטאָן מיט איר קלינגעװדיקער און װאַרעמער שטים און איז איר אַנטקעגן געגאַנגען. אין קלאַס איז װידער שטיל געװאָרן, װי בעת אַ לעקציע. ערשט איצט האָט זיך שׂרהלע אַ לאָז געטאָן צו דער לערערין שפּיראָ מיט אױסגעשטרעקטע הענט. זי איז דעם ערשטן טאָג אין שול אַרײַנגעקומען אָן דער טעקע. די לערערין האָט זי אַרומגענומען, אַרײַנגעקוקט איר ליבלעך אין די אויגן, אַ קוש געטאָן אין דעם אָפּגעשוירענעם קעפּל און זיך צעלאַכט. איר זעט, קינדער, אַ פֿאָרויסגייערין אין דער לערע בלײַבט תּמיד אַ פֿאָרויסגייערין. מיר האָבן זיך געריכט אויף איר מאָרגן-איבערמאָרגן, און זי איז געקומען הײַנט. שיין. אָבער זעצט זיך, קינדער, זעץ זיך, שׂרהלע, אויף דײַן שטענדיקן אָרט, מע קאָן זיך שוין ניט דערוואַרטן אויף דיר. קינדער האט די לערערין באקומען אן ערנסט פנים און איבערגעגאנגען אויף אן ערנסטן טאן. היינט ווילן מיר האבן א שמועס וועגן דעם טייערסטן און געליבסטן מענטשן אין אונזער לאנד. ווער שטויסט זיך אן וועמען איך מיין? אונזער פרעזידענט באלעסלאוו ביערוט האט שרה'לע געבנדיג א הייב אויף איר האנט אריינגעכאפט דעם ענטפער פון שלעמקע שרייער'ס מויל. זי האָט גאַנץ גוט געזען שׂרהלע, װי שלעמקע נעמט פֿון איר נישט אַראָפּ קײן אױג די גאַנצע צײַט, און זי האָט אים געװאָלט װײַזן, אַז זי זאָגט זיך ניט אָפּ פֿון אַ פֿאַרמעסט מיט אים. אױף זײַן פּנים איז אָבער נישט געװען קענטיק ער זאָל האָבן פֿאַרדראָס. ריכטיק, שׂרהלע, האָט די לערערין צופֿרידן באַשטעטיקט. די לערערין האָט גענומען דערצײלן די קינדער װעגן דעם פּרעזידענט. דער פּרעזידענט װערט הײַנטיקס יאָר אַלט זעכציק יאָר. דאס גאנצע פאלק גרייט זיך צו פייערן דעם יום טוב פון זיין געבוירן טאג. די בעסטע מענטשן פון פאלק רופן זיך ארויס צו ברענגען דעם פרעזידענט מתנות צום דאזיגן יום טוב. פארשטארקן די ארבעט אין די פאבריקן, הוטעס, פראדוציר קאאפעראטיוון און לאנדווירשאפטליכע פראדוציר קאאפעראטיוון, אין די אינסטיטוציעס, פארבעסערן די ארבעט, פארשטארקן די לערע אין די אוניווערסיטעטן, מיטל שולן און שולן, פארשטארקן און פארבעסערן. נאך איר שמועס און אירע ענטפערן אויף די פראגעס וואס די שילער האבן איר געשטעלט, האט די לערערין זיי געשטעלט א פראגע, און מיט וואס וועלן מיר די שילער פון דריטן קלאס באעהרן דעם דאזיגן גרויסן און טייערן יום טוב? ווידער האט די ערשטע א הייב געטאן די האנט מחמת געוווינטשאפט, שרה'לע שטילערמאן. נאר זי האט זיך א קווענקל געטאן, שוין צוויי חדשים לערע דורכגעלאזט, װאָס מישטײנס געזאָגט קאָן זי שױן אױפֿטאָן, און זי האָט פֿאַרשעמט און געערגערט אַראָפּגעלאָזט די האַנט, זי האָט אומעטיק, זײער אומעטיק אַ בליק געטאָן אױף שלעמקען, פֿאַרפֿאַלן. ער װעט געװינען דעם פֿאַרמעסט. אין דער לופֿט האָט שױן טאַקע געשטעקט שלעמקעס האַנט מיט צװײ פֿינגער. לערערן! האָט ער זיך געקרעכצט, און זײַן פּנים האָט זיך געמיניעט רױט. איך, איך װיל לכּבֿוד דעם יום-טובֿ זיך אונטערנעמען אַזאַ זאַך! איך, שרה'לע איז דאך ניט שולדיק וואס זי קאן זיך איצט גארנישט אונטערנעמען, נעם איך זיך אונטער, הום, איבערצוחזרן מיט איר אלץ וואס מיר האבן געלערנט אן איר, און אלע נייע לעקציעס וועל איך מאכן מיט איר צוזאמען, אזוי אז ביז יום טוב זאל זי זיין גלייך מיט מיר א פארגייערין אין דער לערע. שרה'לע האט מיט אירע גרויסע איצטיק צועפנטע פארחידושטע און פארטרערטע אויגן געקוקט אויף שלעמקע שרייער, און ער האט צו איר געשמייכלט, דורך זיין פאראיידלטקייט. אויך די לערערינס אויגן האבן געפינקלט מיט פרייד און טרערן, זי האט אנגעהויבן פאטשן מיט די הענט, איר ביישפיל האט נאכגעטאן דער גאנצער קלאס. שלעמקי האט געהאלטן ווארט צום פרעזידענט געבוירנטאג, איז שוין ששה ווידער געווען א פאראויסגייער אין דער לערע, דער שטאלץ פון דריטן קלאס. דיינע האר פון קעפל זאלן אזוי שנעל וואקסן, און זאלסט צוריק באקומען דיינע פריערדיגע שיינע צעפ, האט איר די לערערין געוואונטשן. צום סוף לערניאר האט די לערערין לאנג נישט געקאנט קומען צום באשלוס ווער פון די צוויי פאראויסגייער האט געוואונען דעם פארמעסט. טאקע באמת, ווער האט געוואונען דעם פארמעסט? סוף פון דער דערציילונג, ווער האט געוואונען דעם פארמעסט?

האט קיינער דערום די ענדערונג וואס איז פארגעקומען אין זיין מיטשילער נישט באמערקט, בפרט אז קיין נאנטע קאלעגן האט סעוועק בכלל נישט געהאט, ער האט נאך קיינמאל קיינעם פון די שילער צו זיך אהיים נישט פארבעטן. ס'האבן נאך אויך נישט באוויזן צו ווערן דערויף אויפמערקזאם די לערער. איינע בלויז האט דאס יא באמערקט, די יונגע לערערין חוה פינק, די קלאסן-דערציערין. סעוועק, עפעס זעסטו מיר אויס ווי נישט מיט אלעמען. ס'טוט דיר עפעס וויי אפשר? האט זי אים אינמיטן מיט פארטויענדיגקייט און אינאיינעם איז ווייך און פארשנדיג אריינגעבליקט אין די אויגן, אויגן שווארצע, גלאנציגע, מיט פינקעלעך איבערן גלאנץ. אבער איצט איז ער נישט פאראן דער גלאנץ, און פון די פינקעלעך קיין זכר נישט, ווי זיי וואלטן זיך אויסבאהאלטן די לערערין זאל נישט קענען זעהן דורך די אויגן וואס ביי אים אין קאפ גייט פאר. ניין לערעקע, ס'איז מיר גארנישט, האט סעוועק אפילו ווי אומפריינדליך א מרוקה געטאן, אוועקדרייענדיג דעם קאפ און זייטיג איר נאכגעקוקט ווי זי גייט אפ, נישט מיט איר געווענליכן באשעפטיגטן גיכן טראט, נאר פאמעליך און ווי פארקלערט. סעוועק'ס גארנישט האט די קלאסן-דערציערין נישט בארואיגט, כאטש קיינער פון די לערער האט זיך אויף אים נישט באקלאגט ער זאל נישט האבן צוגעגרייט די לעקציעס. עפעס זעט ער אויס פאר'חוש'כט, און איז אזוי אויך תמיד א מאגערער און א מיזערנער, מען וועט דארפן איבערשמועסן מיטן שול-דאקטער. געזען אז די לערערין האט אים שוין מער נישט אויפן קאפ, האט אויך ער זי אראפגעלאזן פון זינען, און איז זיך מיט אן אראפגעלאזטן קאפ ווי ער וואלט אים שווער געווען צוליב זיינע אויסבאהאלטענע מחשבות, אוועקגעגאנגען אין א ווינקל, נאכצוקוקן פון אונטערן שטערן געוויסע שילער די סקויטן פון זיין קלאס. אין סעוועק גרינס קלאס איז געווען א גאנץ היפשע גרופע שילער וואס האבן געהערט צו דער סקויטן ארגאניזאציע, כמעט אלע בעסטע שילער און שילערינס. און ווייל סעוועק איז געווען נישט פון די ערגסטע אין קלאס, האט עס אליין שוין גערעדט דערפאר אז אויך ער זאל ווערן א סקויט. די סקויטן פלעגן אפט רעדן וועגן די ארגאניזאציע אינטערעסן, ארבעטן און פארוויילונגען מיט אזא גלי אין די באקן און גלאנץ אין די אויגן, אז נישט ווילנדיג פלעגט עס ביי סעוועקן ארויסרופן קינה. נישט איינמאל פלעגט ער דאך פילן ווי ס'ציט אים, ציט אים צו זיי, נעמען און ווערן איינער פון זיי, ווערן א סקויט.

דאן דרייסטער אין אונזער רינג. אוודאי וואלט ער סעוועק גרין געגאנגען אין דער סקויטן ארגאניזאציע, נאר ווי ער וואלט געגאנגען, מען ווערט דארט חבריש, ערליכער, מען העלפט שיין צו דעם לאנד אין דער בויאונג, און ס'איז ביי זיי אזוי אינטערעסאנט און פרייליך. נאר וואס וואלט דערויף געזאגט די מאמע? דער מאמע מוז מען פאלגן. סעוועק גרין איז א בן יחיד, און א יתום נאכ'ן טאטן. זיינע עלטערן ווען זיי האבן זיך אומגעקערט מיט אים, א יונגל פון זעקס יאר פון ראטן-פארבאנד, האבן געעפנט א שפייז קרעמל אויף דערווייל און דערפון געצויגן די פרנסה. אין קיין קינדער היים האבן אים די מאמע נישט געוואלט אריינגעבן, כאטש דער טאטע האט עס שטארק באגערט. ערשטנס האט זי גע'טענה'ט וויל זי זיך נישט שעדן מיטן קינד, מיטן בן יחיד'ל אויפן גאנצן פרימארגן. צווייטנס, וואס מען לערנט זיך דאס אן אין א קינדער היים. און די ליאלקע שפילן, און אז די מאמע וויל אזוי מוז עס ווי תמיד אזוי בלייבן, ווארן די מאמע אז מען פאלגט זי ניט, שרייט זי, שעלט זי, וויינט זי, און דאס קען דער טאטע נישט אריבערטראגן. און סעוועקל האט זיך א גאנץ יאר יעדן טאג אויפגעצויגן ביי זיי אין קרעמל, ער איז געווען דערפון זייער צופרידן, סעוועקל, אלעמאל קומט אריין א נייער מענטש און עס טוט זיך, און טאטע מאמע זענען פארנומען און האבן נישט קיין צייט צו קריגן זיך אינדערהיים קריגן זיך זיי, זיך לעצטנס כסדר. דער טאטע זאגט אז מען דארף ארויספארן פון פוילן. ער איז תמיד געווען א ציוניסט. די מאמע זאגט אז נישט. מען גיסט נישט אויס דאס אומריינע וואסער פאר דער ריינער. דא ווי די מעשה זאל נישט זיין איז פרנסה פאראן. און דארטן, אין זיין ארץ ישראל, האט אים נאך קיינער קיין פרנסה נישט אונטערגעשריבן, כאטש ער איז א ציוניסט, קוק אים נאר אן דעם גרויסן ציוניסט. דאסמאל איז אבער דער טאטע געווען איינגעשפארט, נאר אומגעריכט איז ער קראנק געווארן און געשטארבן. דעמאלט האט סעוועקל איינגעזען נאכאמאל אז שטענדיג מוז עס בלייבן אזוי ווי ס'זאגט די מאמע. דער מאמען מוז מען פאלגן. ער, סעוועק, וועט דערפאר תמיד געהארכן דער מאמען. תמיד. צו זיינע זיבן יאר האט פעסל גרין אריינגעגעבן איר בן יחיד אין א אידישער שול. א יאר צייט האט זיי אליין געמאטערט מיטן קרעמל, נישט געקאנט זיך קיין עצה טאן, און דאס קרעמל איז צוגרונד געגאנגען. באין ברירה איז זי געגאנגען צום מענטשן. מיטן ארט האט איר דווקא אפגעגאלטן, דער אלמנה גרין. אירע בעלי בתים, די גינגאלדס, רייכע לייט, זענען געווען שיין איינגעפאקט ארויסצופארן קיין ארץ ישראל, נאר האבן פארשפעטיגט אביסעלע. די פארמעגנס איז שוין ניט מעגלעך געווען ארויסצופירן, סיידן ארויספארן בארוועס און נאקעט, זיינען זיי פארבליבן צו ווארטן אויף מזל'דיגע צייטן. פארפאלן, מ'עט מוזן אויסבאהאלטן דאס לעבן הינטער די ווענט, אז קיין פרעמד אויג זאל קיין עין הרע נישט אפגעבן. אבער אויסקומען אינגאנצן אן א פרעמדן מענטש אין שטוב האבן זיי ניט געוואלט און נישט געקאנט. צונעמען אויף די היינטיגע צייטן א קריסטליכע דינסט איז מער ווי אומגעוואונשן, טאמער וועט זי ארויסטראגן חלילה, האבן זיי זיך ארומגעקוקט און צוגענומען פאר א מענטש די אלמנה גרין, וועלכע איז געווען זייער קרעמערן, און וואס איר מאן איז געווען אן ארנטליכער יונגערמאן. זיי האבן אים געקענט, ער פלעגט דאך ארויפקומען אלע וואך בא זיי זיך אפרעכענען, און אמאל איז ער אפילו געקומען בעטן ביי זיי א טובה, זיי זאלן ווירקן אויף זיין פרוי מסכים צו זיין ארויספארן. אים דעם מאן אירן האט דאך זיין פארמעגן נישט געשטערט, ווען ער וואלט נישט געווען געשטארבן וואלט ער פאר זיי די גבירים געווען אין ארץ ישראל, קבצנים האבן אמאל מער מזל, און ווייל זיי האבן געוואוסט וועמענס ווייב זי איז, די אלמנה גרין, און כדי זי זאל זיין געטריי און איבערגעגעבן און מען זאל זיך נישט דארפן פאר איר אויסהיטן מיט גארנישט, האט מען באשלאסן צו באציען זיך צו איר ווי צו אן אייגענע, ביינאכט גייט זי שלאפן צו זיך אהיים ווי זי וואלט גאר קיין דינסט נישט געווען. און ס'איז איר דערלויבט צו האַלטן איר ייִנגל נעבן זיך אין קיך, און אַז מאָניעק וועט אַ מאָל וועלן זיך שפּילן מיט אים, איז מהיכא־תּיתי. די שטוב פֿון די גינגאָלדס איז פֿול געווען מיט ליבע צו ייִדישקייט און ישׂראל, און מיט שׂינאה און שפּאָט צו אַלץ, וואָס עס קומט פֿאָר אין לאַנד. די אַלמנה גרין, וועלכע האָט זיך נישט אָפּגעגעבן קיין קלאָרן רעכענונג וועגן דער אמתער סיבה פֿון דער צוגעלאָזנקייט פֿון אירע באַלעבאַטים,

א שאד, האט זי דערום באדויערט, וואס מיין סעוועקל האט שוין אנגעהויבן גיין אין דער אידישער שול, אז נישט וואלט איך אים בעסער געשיקט אין דער פוילישער, וואו עס לערנען הער גינגאלד'ס קינדער. זעט נאר, פעסל, האט איר פריינטליך און צוגעלאזן געווארנט דער באלעבאס, וועלכער האט שוין באוויזן זיך אריינצושווארצן ערגעץ אין א מלוכה'שער אונטערנעמונג און זיך געפילט א דאנק דעם אייבערשטן א געכשר'טער, זעט נאר, אייער יונגעל זאל אייך דארט נישט ווערן קיין רעטעמעיער. פארגעדענקט אייך, פעסל, אז צייטן בייטן זיך, ס'קאן זיך נאך איבערדרייען, מיר האפן אז מיר וועלן אם ירצה השם פארן, וועלן מיר דאך אייך מיט אייער בן יחד'ל נישט איבערלאזן דא אויפן וואסער, זאל ער זיין וואס מער דא ביי אונז און זיך חבר'ן מיט אונזער מאניעקלען. האט די דינסט געפאלגט איר געטרייען באלעבאס'ס עצה, ווי מען פאלגט אן אייגענעם ברודער, און פלעגט טאג איין טאג אויס איינגעבן איר זונעלע גאנצע פארציעס קלוגשאפט. וואס זי פלעגט ביינאכט מיטברענגען אהיים צוזאמען מיט נאשווארג פון דער פארמאסקירטער גבירישער שטוב. לערן זיך גוט, סעוועקל, האט זי מיט אים איינגעקנעלט, ווייל מען דארף אלץ אין לעבן קענען, אלץ קומט צונוץ אין לעבן, זאגט הער גינגאלד, נאר מיין נישט אז אלץ וואס די לערער זאגן, אדער אפילו וואס ס'שטייט אין די ביכלעך, איז תורה לאקשן. שכל לערן זיך נישט ביי פרעמדע מענטשן, נאר אינדערהיים, ביי דער מאמען. און די לערערין אליין מיינסטע? סעווערין פלעגט דער מאמעס דאזיגע רייד אוודאי נישט זיין צום הארצן, אבער דער מאמען מוז מען פאלגן. יסורים האט אים פארשאפט אירע רייד, אבער אויסגעקומען איז אים, אז נישט צוליב דער מאמען ליידט ער, נאר צוליב דער שול. און מיט דער צייט איז מען צוזאמען מיט דער ליבע צו דער שול, וואס איז וואס אמאל געווארן שטארקער

די מאַמע האָט זיך אַזש אַ כאַפּ געטאָן פֿאַרן קאָפּ. ניין! האָט זי הײזעריק אַ געשריי געטאָן. איצט זע איך שוין, װאָס פֿאַר אַ תּכלית די שול האָט געמאַכט פֿון דיר, מײַן קינד! דער מאַמעס שרײַענדיקע רייד האָבן אויף אַ רגע פֿינצטער געמאַכט בײַ איר אין קאָפּ. דערנאָך האָט זי שוין די מאַמע גערעדט שטילער. דו דאַרפֿסט זיך חבֿרן נאָר מיט מאָניעקלען. דאַרף מען אַ לייטשן חבֿר? דערױף האָט סעװעק מיט קינדערישער ביטערניש אַ שעפּטשע געטאָן װי צו זיך אַליין. מיט מאניען גינגאלד? איך בין ביי אים ווי א משרת, וויל ער, חבר'ט ער זיך, גלוסט זיך אים נישט, דרייט ער זיך אוועק מיטן רוקן. נאכדעם איז ביי אים פארבליבן עפעס א טונקלניש אין מוח, און אין הארצן עפעס אזא קלעמעניש וואס נאגט, נאגט און לאזט נישט צורו, א וויי פון ווי פון צאנווייטאג וואס מען וויל אים ארויסרייסן, נאר ווי אזוי? דאס איז געשען אויפן צווייטן טאג. דער פינפטער קלאס האט דעמאלט געלעבט מיט די פרייליכע לעקציעס פון אידיש. מ'האט געלערנט שלום עליכם'ען, ווי מאטל פייסע דעם חזנ'ס איז געקומען קיין אמעריקע. נישט נאר אויף די לעקציעס איז געווען א פרייליכע שטימונג, נאר אויך ביי די פויזעס איז מען להוט געווען צו טרייבן שפאס, צו ווערטלען זיך צו רעדן מיט מאטל'ס לשון. איז אט אויף דער וואנט-צייטונג, וואס איז נארוואס ארויסגעהאנגען געווארן אין רעקרעאציע-זאל פונקט קעגנאיבער די פענסטער, איז אינעם ווינקעלע הומאר און סאטירע געווען אנגעצייכנט דורך יאנוש טרוש, דער סקויט פון פינפטן קלאס, דעם בעסטן צייכענער אין שול, אזא בילד. אויף א באנק אונטער דער בוים אויפן שול-הייפל ליגט אויסגעצויגן א יונגל מיט א דאר פענעמל, מיט האלב-פארמאכטע אויגן, ווי ער דרימלט. דאָס היטל אויף זײַן קאָפּ אַרויפֿגערוקט, און פֿון אונטער דעם שטאַרצנדיקן דאַשיק שטעקט אַרויס אַ היפּשער האָרן, אַ מאָדנער האָרן, ווי אַ גרינער שופֿר. לעבן זײַן צוקאָפּנס שטייט אַ סקויט אין יוניפֿאָרעם מיטן רויטן קראַוואַט, מיטן סקויטן-פּײַקל אין איין האַנט און מיטן פּײַקל-שטעקל אין דער צווייטער, און פּײַקלט איבער דעם גרינעם האָרן. אַזאַ די צייכענונג און אונטער איר אַ שיין אויסגעקאַליגראַפֿירט לידל, צונויפֿגעשטעלט קאָלעקטיוו פֿון דער סקויטן-גרופּע פֿון פֿינפֿטן קלאַס. שילער גרינהאָרן, וואַך אויף! הער דעם ווערבל פֿון סקויט, ווי דער אינדיק אויפֿן הויף, האַסט ער אַלץ, וואָס איז נאָר רויט.

און באַלד האָט ער זיך ממש דערקענט אין ליגנדיקן גרינהאָרן, אַ דאַר פּענעמל. הם! האָבן אים די סקויטן, הייסט עס, פֿון זײַן אייגענעם קלאַס אָנגעטאָן אַ גרינעם האָרן און געמאַכט אַפֿילו פֿאַר אַ בלויען אינדיק. אָט אַזעלכע זענען זיי דאָס! דאָס איז זייער חבֿרישקייט! נאָך ערגער פֿון מאָניע גינגאָלד! איז דאָך טאַקע די מאַמע גערעכט. גוט וואָס די מאַמע האָט אים געוואָרנט, אַנישט וואָלט ער שוין אפשר הײַנט געגאַנגען צו זיי. איז ער סעווע גרין נאך אט דעם געשעעניש ארומגעגאנגען עטליכע טעג ווי אן אפגעסמטער, ביז די קלאסן-דערציערין מיט די בלויע אויגן ווי ברוינע גוויז האט אים א פרעג געטון צי עס טוט אים נישט עפעס וויי. אין א פאר מינוט ארום נאך דער לערערינס פארטראכטן אוועקגיין האט ער שוין געוואוסט אז נישקשה ער וועט זיי אויך עפעס אפטון זיי זאלן אים האבן צו געדענקען. אז ער וועט עס נאכדעם דערציילן דער מאמען, און אפשר אפילו מאניע גינגאלדן אויך, אוי וועט זי פון אים אנקוועלן די מאמע. און א בלאסער שמייכל האט צעקרימט זיין אנגעברוגזט פנים, כאטש וואס ער וועט זיי אפטון האט ער נאך אליין נישט געוואוסט. נאָכן אָפּעסן, זיך צווינגענדיק דעם מיטאָג, וואָס די מאַמע האָט אים דערלאַנגט בײַ די גינגאָלדס אין קיך, האָט ער אַ זאָג געטאָן, אַז ער האָט הײַנט אַ סך לעקציעס אָפּצומאַכן, און איז אַוועק. ער האָט זיך געלאָזט צוריק אין שול אַרײַן, אָפּצוטאָן דאָרט דעם עפּעס, וואָס ער האָט נאָך אַלץ אַליין ניט געוווּסט, אין וואָס ער באַשטייט. ער האָט געוווּסט בלויז, אַז דער עפּעס וועט זײַן פֿאַר זיי אַ שוידערלעכע זאַך, און ס'איז א שאד וואס קיינעם פון זיי וועט אפילו אויפן זינען נישט קומען אז דאס האט זיי אפגעטאן דער אויסגעלאכטער גרינהארן, נאט אייך א גרינהארן! אבער האפערדיג איז ער פון דעסטוועגן ביי זיך נישט געווען סעוועק, פארקערט ער האט זיך אין גאנג אריינגעשרומפען אראפגעצויגן דעם דאשיק פון דער היטל אריבער דעם גרינעם הארן און זיך געהאלטן נענטער צו די מויערן. ווען די לערערקע פינק וואלט מיר איצט אנגעקומען אנטקעגן איז אים דורך א מחשבה, ווי א ציטערל דורכן לייב, וואלט זי מיר אנגעכאפט ביי א האנט און א געשריי געטאן, סעוועק, וואס גייסטו טאן? עמעצן בא'גנב'ענען? ארויפגעלאפן א פארסאפעטער אויף די טרעפ צו דער שול און אריינגעקומען אין לאנגן טונקעלן קארידאר, איז ער שטיין געבליבן ווי א בלינדער און זיך איינגעהארכט, ווי א טויבער. די אויערן נעמען נישט אויף קיין מינדסטן קלאנג. שא. שטיל. ער האָט איבערגעכאַפּט דעם אָטעם. פֿאַר די אױגן איז אים געװאָרן אַ ביסל העלער, אָבער אין קאָפּ האָט זיך אים גאָרנישט אױסגעלײַטערט. ער גײט עפּעס אָפּטאָן, און װײסט נאָך אַלץ נישט װאָס. ער האָט זיך אַרומגעקוקט מיט אַ שרעקעװדיק ציטער אױף די װענט, װי אומגעזעענע שאָטנס װאָלטן געלאָקערט אױף זײ, אױף אים, שפּירן אים נאָך, און אַז ער װעט עפּעס טאָן, װעלן זײ מאַכן אַ גװאַלד. דאָ האָט ער דערזען צום סאַמע סוף פֿון קאָרידאָר די בלאַס-װײַסע טיר פֿון סקױטן-צימער. ער האָט זיך אַהין אַ לאָז געטאָן. ער האָט געהיט אָנגענומען דאָס הענטל פֿון דער טיר, פּאַװאָליע עס געטאָן אַ דריק אַראָפּ. דער גרילצנדיקער סקריפּ פֿון דעם שלאָס האָט זיך אױף אים װי אַ בײזער געטאָן. ער האָט זיך אַ װאָרף געטאָן אױף צוריק, אָבער די האַנט האָט שױן איצט אַלײן פֿאָרגעזעצט צו טאָן דאָס, װאָס זי האָט אָנגעהױבן. זי האָט געעפֿנט די טיר. און פונקט אזוי האבן אים שוין אויך די פיס, ווי אן זיין ווילן, אריבערגעשטעלט איבער דער שוועל. די טיר האט זיך דאכט זיך אליין פארמאכט הינטער אים. ס'האט אים א שלאג געטאן אין די אויגן אריין די שיין פון גרויסן פענסטער, אזש ער האט גלייך אימפעטיג פארשטעלט מיט די הענט די אויגן און זיך אינגאנצן געטאן א דריי אויס צו דער אנפענסטערדיגער וואנט. ער האט געקוקט ארום זיך ווי מיט פארוואונדערונג.

ווער האט אים אהער געשיקט? די מאמע? וואס האט די מאמע אים געהייסן טון? ווארט, ער ווייסט שוין. ער האט געכאפט א שטול, א שטעל געטון זי ביי דער וואנט, ארויף אויף איר, א כאפ געטון דאס שטעקל פון דער פאון, און איז פארגליווערט געווארן. א גרויסער וועכטער היט זי, דער פרעזידענט ביערוט. ער שמייכלט צו אים, פילט אים מיט, באדויערט אים דעם גרינהארן, און טוט שטרענג א זאג ווי א לערער, גנב! אנטלויף! שרייט מען ארויס אן קול פון אלע ווענט, פון הויכן סופיט אראפ, פון דער פאדלאגע אונטער דער שטול אויף וועלכער ער שטייט. ער טוט א שפרונג אראפ, נאר זיין האנט האט נישט ווילנדיג נישט אפגעלאזט דעם שטעקן פון דער פאן און זי מיטגעריסן. האט ער שוין עפעס געטאן, דארף מען אפטאן ביזן סוף. און די רעכטע האנט טוט ווי אין פיבער א רייס אראפ די פאן פון שטעקן, און די לינקע טוט דעם שטעקן א ווארף אראפ. אנטלויף! שרייען ווייטער די קלאנגלאזע שטימען. ער טוט א קנעטש צוזאמען די פאן מיט ביידע הענט, א לויף מיט איר צו דער באגלאזטער ביבליאטעק שאפקע, און פארשטעקט זי צווישן דער שאפקע און דער וואנט. און די פיס טראגן אים שוין אראפ, אראפ פון די טרעפ. ער טוט מיט שרעק א טראכט, מען דארף גיין פאמעלעך, טאמער קומט עמעצן אנטקעגן אין שול אריין. אבער מען טרייבט אים הינטער דער פלייצע, די אויגן פון חבר ביערוט, ער מוז לויפן, פארשווינדן. אריינגעקומען א פארשוויצטער אין שטוב, איז סעוועק גרין מיט א מאל שטיין געבליבן ווי פארבלענדט פון א געדאנק וואס האט אויפגעבליצט אין זיין פארמארעטן קאפ, נישט דאס או האב איך געוואלט אפטון, נישט דאס או, כ'האב געוואלט בלויז ארויסרייסן פון דער וואנט-צייטונג דעם גרינהארן מיטן אינדיק, וויי, וואס האב איך דא אפגעטון? ווען די מאמע איז אין אוונט אהיימגעקומען, האט איר סעוועק נישט געקאנט קוקן גלייך אין די אויגן אריין. נישט נאר ער האט איר נישט דערציילט וועגן דעם שפיצל וואס ער האט אפגעטון די סכויטניקעס, ווי דאס איז אים נעכטן נאך די לערערקעס אוועקגיין פון אים איינגעפאלן, נאר פארקערט, ער האט דערפילט א פארדרוס אויף דער מאמען, ווען נישט זי. ער האט דאס מאל נישט פארזוכט אפילו פון די גוטע זאכן וואס זי האט ווי געווענליך מיטגעבראכט פון רייכן הויז. ער האט זיך פארענטפערט מיט קאפ ווייטאג. דאס איז נישט געווען קיין ליגן, אבער מער האט אים וויי געטון דאס הארץ, נישט צוגערירט זיך אפצומאכן די לעקצעס האט ער זיך געלייגט אין בעט און געפילט אויף זיך דער מאמעס באזארגטן בליק וואס האט נאך מער פארשטארקט זיין פארדרוס אויף איר, ווען נישט זי. ער איז שלעכט געשלאפן, געדרייט זיך פון זייט אויף א זייט אבער נישט געעפנט די אויגן, ווייל טאמער שטייט איבער אים די מאמע, עטליכע מאל האט ער זי טאקע געפילט איבערן פנים, ווי זי פארשט זיינע פארמאכטע וויעס, און איינמאל האט ער דערהערט איר געשעפטש צו זיך אליין. וואס איז דיר מיין טייער קינד, זאלסט מיר נאר נישט פארקראנקט ווערן. אינדערפרי ווען ער האט זיך אויפגעכאפט איז שוין די מאמע נישט געווען. אלץ איז געשטאנען צוגעגרייט פאר אים, דער ערשטער פרישטיג אפצועסן אין שטוב, און דער צווייטער אויף מיטצונעמען אין שול אריין. דאָס אָנטועכץ אויסגעבאַרשט, די שיך אָפּגעפּוצט מיט אַ גלאַנץ, און דערפאַר האָט ער געהאַט דאָס געפיל, אַז די מאַמע איז דאָ נאָך דאָ, און ווי איר ביינאַכטיקער געשעפּטש וואָלט דאָ אַרומגעשוועבט איבערן צימער. וואָס איז דיר, מיין טייער קינד? זאָלסט מיר נאָר נישט פאַרקראַנקט ווערן. ווען כ'וואָלט געווען אַ סקויט, האָט ער געטראַכט מיט אַ געמישט געפיל פון רחמנות און פאַרדרוס, וואָלט דאָך דער מאַמען גרינגער געווען. זי וואלט נישט דארפן בארשטן מיין אנטועכץ, פוצן מיינע שיך, כ'וואלט עס אליין געטון, אזוי איז זי זיך אליין שולדיג. אך, ווי ס'האט זיך הער סעוועקן נישט געגלוסט גיין אין שול, הם, אפשר טאקע בלייבן אינדערהיים און נישט גיין צו די גינגאלדס עסן דעם מיטאג, און אין אוונט דער מאמע'ן און מארגן אין דער שול זאגן אז דער קאפ האט אים וויי געטון? ניין! די מאַמע װעט זיך דערשרעקן אױב ער װעט צו איר נישט קומען אױף מיטאָג. און די לערערקע פֿינק האָט דאָך אים געפֿרעגט, צי ס'טוט אים עפּעס װעי. זי קען נאָך אַהערקומען מיט דער שול-דאָקטערן, און יענע װעט זען, ס'איז אים גאָרנישט מיט נישט. סתּם אַזױ, ער פּוסט און פּאַסעװעט. און מ'האָט זיך שױן אַװדאי דאָרט געכאַפּט, װאָס ס'איז אָפּגעטאָן געװאָרן מיט דער פֿאָן, װעט זי דאָך די לערערקע פֿינק תּיכּף כאַפּן, װער ס'איז דער פֿאַרברעכער. איז ער געגאנגען ווי א קעלבל געפירט צו דער שחיטה אויף א שטריקל. אין שול האט זיך געקאכט, אלץ האט גערעדט וועגן דעם געשעעניש אין סקויטן צימער. דאס צימער איז איצט אפגעשלאסן ווי דארט וואלט געלעגן א דערהרגעטער. אזא מעשה, מען האט געפרואווט טרעפן וועמענס געמיין שטיקל ארבעט דאס האט געקאנט זיין. די סקויטן האבן געברויזט און זיך געבייזערט אויף דעם אומבאקאנטן מיעסן יונג, דעם שעדיקער, דעם פארשוועכער פון דער פאן. סעוועק גרין האָט זיך אינמיטן דער קאָכעניש געפֿילט ווי אַן אָפּגעקאָכטער, און כּדי מע זאָל עס אויף אים נישט דערקענען, האָט ער נאָכגעשפּילט דאָס, וואָס עס רעדן און טוען אַנדערע. מע וואָלט געקאָנט מיינען, ער איז אַ סקויט. ער האָט זיך געקאָכט און געזידלט יענעם און אין האַרצן זיך אַליין. צי דאַכט זיך אים, אַז די קלאַסן-דערציִערין כאַפּט אַלע מאָל אויף אים אַ בליק? אין גריבעלע אונטערן האַרצלעפֿעלע בײַ אים זיצט אַ גרויע מויז און גריזשעט, גריזשעט, און נאָר זי װיל אױסגריזשען אַ לעכעלע צו אים אין האַרץ אַרײַן, װוּהין די ערשטע װעט אַרײַנקוקן די לערערקע פֿינק מיט איר בלױען שאַרפֿן בליק, פֿונדעסטװעגן האָט ער הײַנט גליק, קײנער פֿון די לערערס האָט זיך נישט געכאַפּט, אַז ער האָט נישט צוגעגרײט די לעקציעס. דאָס האָט אים אַ ביסל געשטאַרקט, אַז די זאַך װעט אַריבער פֿאַר אים בשלום, אָן חרפּה. צום סוף פֿון דער דריטער לעקציע, האט מען געמאלדן אין אלע עלטערע קלאסן אז בעת דער גרויסער פויזע וועט אין סקויטן צימער פארקומען א פארזאמלונג, וועגן וואס איז איבעריג געווען אויפצוקלערן. שעוועק האט זיך נישט גערן אויפגעשטעלט, אלע שילער זענען שוין געווען פון קלאס ארויסגעגאנגען, קיינער זעט ניט אז ער גייט נישט. אפשר טאקע נישט גיין, האט ער זיך מיט א קלאפנדיק הארץ אנגעכאפט פאר דער דאזיקער מחשבה, אזויפיל שילערס וועלן דארטן זיין, ווער וועט זיך עס גאר אומקוקן אויב איינער ער וועט פעלן? און ער האָט זיך צוריק אַראָפּגעלאָזט אויפֿן אָרט, האָט אַנידערגעלייגט די הענט אויף דער באַנק, דעם קאָפּ אויף זיי, און ער וועט גאָר כאַפּן אַ דרימל. עס זײַנען אַריבער אפֿשר אַ פֿינף מינוט, ווי מיט אַ מאָל האָט ער דערשפּירט, ווי נעכטן בײַ נאַכט אין בעט, עמעצן געבויגן איבער זיך. זײַן ערשטער געדאַנק איז געווען, ווי קומט אַהער פּלוצעם די מאַמע? אויפֿגעהויבן דעם קאָפּ מיט אַ ברוגז פּנים און אַ בורטשע, האָט ער דערזען די קלאַסן-דערציִערן, די לערערקע פֿינק, און דערהערט זײַן האַרץ קלאַפּן אין אים, זי זאָל עס נאָר נישט דערהערן. ס'טוט דיר שטאַרק װײ דער קאָפּ, שעװעק? האָט זי מיט אַ װײכער שטימע אַ פֿרעג געטאָן, אָבער איר בליק איז געװען נישט נאָר נישט װײך, נאָר שאַרף און האַרב. נײן, לערערקע, האָט ער געענטפֿערט צעמישט, נישט אַזױ שטאַרק. אַז נישט אַזױ שטאַרק האָט זי אים אָנגענומען פֿאַר אַ האַנט און מיטגעצױגן, איז דאָך ניט שײן, אַז אַז אַזאַ שילער װי דו, אַז דו אײנער פֿון אונדזער קלאַס זאָלסט אױספֿעלן אױף אַזאַ װיכטיקער פֿאַרזאַמלונג. קום, צװישן די קינדער װעט דיר דער קאָפּ װײטאָג אפֿשר אינגאַנצן אַריבער. ער האָט זיך נישט דערוועגט אַרויסצונעמען די האַנט פֿון אירע און איז איר ווי אַ געבונדענער נאָכגעגאַנגען. ערשט ווען זיי האָבן געהיט שטיל אַריבערגעשפּאַנט די שוועל פֿון סקויטן-צימער, האָט זי אים פֿרײַגעלאָזט און אָנגעוויזן אויף אַ ליידיקן פּלאַץ. ער האָט זיך געזעצט און אויסגעמיטן צו קוקן צום טיש, אַרום וועלכן זענען געזעסן די לערער און די שילער-רינגפֿירער,

אבער ער האט זיך מחמת שרעק באצוואונגען דאס נישט צו טון. היינט וועלן בייראוטס אויגן א קוק טון אויף אים שוין גאר בייז, און אפשר גאר א ווינק טון אויף אים, אט איז ער, דער! טרייבט אים ארויס פון שול, דעם אזעלכן און אזעלכן! ער האט דערהערט א באקאנטע שטים, אהא, טכוזש פון זיין קלאס, דער טכוזש וואס איז אים געמאכט אויף דער וואנט-צייטונג פאר אן אינדיק, נאך מיט א גרינעם הארן דערצו. ס'האָט אין אים ווידער אויפֿגעקאָכט דער נעכטיקער צאָרן, און ער האָט נישט געהערט, וואָס יענער רעדט דאָרט, דערגרייכט צו אים האָט בלויז יענעמס אויספֿיר. אַזאַ זאַך האָט געקאָנט אָפּטאָן בלויז אַ געמיינער יאַט, און דערצו נאָך אַ טכוזש. טכוזש איז זיך מודה, אַז ער אַליין, דער טכוזש, האָט עס געטאָן, האָט עמעץ פֿון די שילער געמאַכט אַ וויציקן צווישנרוף, און ס'האָט זיך דערהערט אַ כאָרכל געלעכטער. דאָס לאַכן זײ אַלע פֿון מיר, דעם אינדיק מיטן גרינעם האָרן, האָט זיך געטומלט בײַ סעװעקן אין קאָפּ. אָך, װען ער װאָלט קאָנען אױסרינען דאָ דורך דער פּאָדלאָגע! און װער רעדט דאָרט איצטער? אַ שילערין, װידער פֿון פֿינפֿטן קלאַס, דאַכט זיך. ער האָט אױפֿגעהױבן אַהין די אױגן, בראָניע גװיזד, די װאָס האָט דעמאָלט מיט אַ שמײכל געזאָגט, מײנסט, סעװעק, אַז מען הײסט גרין, קאָן מען נישט טראָגן קײן רױטן סקױטן-קראַװאַט? איך האב אפגעשפארט די גראשנס האט זי גערעדט ווארעם הארציג, וואס מיין מאמע פלעגט מיר געבן צו קויפן עפעס, מיין מאמע פארדינט נישט קיין סך, ס'קומט איר שווער אן יעדער גראשן, זי איז א רוימערקע, איך האב געקויפט זיידענע פעדעם פאר דער פאן, וואס איך האב מיט די חבר'טעס אויסגעהאפטן. איר שטים האט גענומען נאכלאזן פייכט ווערן, חוץ אירע ווערטער האט זיך געדאכט צו הערן ווי עס אטעמט די שטילקייט איבערן צימער, די שטילקייט וואס זאפט איין די ווערטער ווי א שוואם. איר האַנט האָט װי געציטערט אױפֿן טיש איבערן פֿאַרשעמטן שטעקן פֿון דער פֿאָן, און אירע בלױע אױגן האָבן געקוקט פֿאַר זיך, װי אױף אים טאַקע, גרעסער געװאָרענע, גלאַנציק-פֿײַכטע און װאַרעמע. סעװעק האָט געטאָן אַ כאַפּ פֿון אָט די אױגן זײַן בליק, אָבער אױפֿן װעג האָבן אים דעם בליק געטאָן אַ כאַפּ איבער אַן אַנדער פּאָר בלױע אױגן, נאָר מיט אַ שאַרפֿערן בליק. דער לערערקע פֿינקס בליק נעמט אים דורך און מאָנט פֿון אים עפּעס שטאַרק, באַפֿעלט אים עפּעס. זיין רעכטע האנט וואס האט נעכטן ווי אן זיין ווילן געריסן די פאן, האט זיך איצט אויך ווי אן זיין ווילן א הייב געטאן, ס'האט זיך אים געדאכט אז דאס הארץ שטעלט זיך אים אפ. סעוועק גרין פון פינפטן קלאס בעט א ווארט! האט הויך און ווי פייערליך א זאג געטאן די לערערין פינק. קום ארויס סעוועק צום טיש! נאר אויף ארויסצוגיין צום טיש זענען סעוועקס פיס געווען שוין ווי פאר'חלש'ט.

עמעץ האט אים אונטערגעכאפט און גענומען פירן. ער האט נישט געזען ווער דאס איז, אבער געוואוסט ס'איז די קלאסן דערציערין, די לערערקע חוה פינק. ער האט זיך געלאזט פון איר פירן, זיך טולענדיג צו איר ווי צו דער אייגענער מאמען ווען ער איז קראנק, איר, דער לערערקע, דארף ער פאלגן נאך מער ווי דער מאמען. די פֿאַרזאַמלונג איז װי אַ רעגן איבערגעריסן פֿון אַ פּלוצלעמדיקן הילכיקן דונער װײַטער געגאַנגען. מע האָט זיך געדאַרפֿט אַרױסזאָגן, אױף װאָס פֿאַר אַן אופֿן באַשטראָפֿן דעם שולדיקן. האָבן זיך געשאַפֿן צװײ לאַגערן, װאָס האָבן זיך אײנער דעם אַנדערן באַקעמפֿט. אײן לאַגער, דער שטרענגער, האָט געטענהט, דער שולדיקער האָט דאָך שױן אַלײן אַרױסגעטראָגן דעם גערעכטן פּסק איבער זיך, מיר קומט פֿון דער שול אַרױסצוּװאַרפֿן. האָבן די פֿון צװײטן לאַגער, דער מילדער, צו וועלכן זיינען צוגעשטאנען יאנעק טרוש און בראניע גוויזד, סקויטן פון דעם שולדיקן קלאס, געזאגט אן אנדער מיינונג. פארקערט, אויב דער שולדיקער האט זיך אליין מודה געווען און איז גרייט צו נעמען אויף זיך אזא הארבע שטראף, כאטש ס'איז געגן אים אפילו קיין באשולדיקונג נישט ארויסגעשטעלט געווארן, און קיין שלעכטער שילער איז ער נישט, מ'קען אפילו זאגן אז א גוטער שילער, די לעקציעס האט ער תמיד צוגעגרייט, איז דארף מען אים מוחל זיין די עוולה, ווי גרויס זי זאל ניט זיין. מען האט געווארט אויפן צוריקקומען פון דער לערערין פינק. אלע האבן פארשטאנען אז איר מיינונג, די מיינונג פון דעם שולדיקנס קלאס-דערציערין, וועט איבערוועגן, סיי לטובת אים און סיי קעגן אים, און אט איז זי אריינגעקומען, פירנדיק סעוועקן פאר דער האנט הינטער זיך, ווי זי וואלט אים וועלן מיט איר קערפער באשיצן. זי האָט אויסגעהערט אַ קורצן באַריכט וועגן די ביז-איצטיקע אַרויסזאָגונגען און באַקומען דאָס וואָרט. קלאָר, האָט זי געזאָגט, סעוועק האָט זיך מודה געווען, אַליין באַנומען זיין שרעקלעכן טאַט, דאָס אַליין איז שוין גענוג. נאָר חוץ דעם וויל איך נאָך זאָגן, זי האָט מיט אַ שאַרפן בליק באַטראַכט דעם שילער עולם, אַז כאָטש זיין טאַט האָט ער אָפּגעטאָן אַליין, האָט ער אָבער שותפים צו זיין פאַראַנטוואָרטליכקייט. יאָ,

איך טו נאך סעוועק'ס ביישפיל און בין זיך אליין מודה דערין. סעוועק האט געהאט שווערע איבערלעבענישן די לעצטע טעג, האבן עס זיינע קלאס חברים באמערקט? ניין, איך האב עס יא באמערקט, אבער אפנים זיך ווייניג פאראינטערעסירט. סוף זייט פֿינף, המשך זייט זעקס.